זיי האלטן שוין לכאורה נאך אלעס, אברהם אבינו איז שוין אנגעקומען צו ארץ ישראל, האט שוין געהאט א זון, ער האט שוין געמאכט א ברית מיט די יושבי הארץ, האט שוין סדר געמאכט, מען האט שוין אוועק געשיקט די אנדערע זון די ישמעאל, וואס איז געווען א חשש אפשר זאל ער יורש זיין, באקומען זיינס און אוועק געפארן, ס'איז שוין אלעס מסודר, אחר הדברים האלה, נאך די גאנצע מעשה, האט זיך נאך אנגעהויבן א נייע מעשה, והאלהים נסה את אברהם, אייבערשטער האט געגעבן א נסיון פאר אברהם, די נסיון פון אברהם ווייסט יעדער איינער וואס ס'איז. גייען אונז נאר זאגן צוויי זאכן. קודם כל אז יעדע שטיקל פון די מעשה גייט זייער אינטערעסאנט אזוי ווי אונז לערנען כסדר, מיט א גאנצע סדר אמירה. דריי מאל איז דא די זעלבע סקעדזשול, די זעלבע סדר, זעלבע סקעדזשול, נישט זעלבע סקעדזשול, זעלבע סדר אין די מעשה. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר נעם קח נא את בנך. זעלבע ממש זעלבע זאך זאגט יצחק פאר אברהם, ויאמר יצחק אל אברהם אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ויאמר אלהים יראה לו השה און די זעלבע זאך טוט די מלאך ויקרא אליו מלאך השם דא זאגט ער שוין נישט נאר איינמאל אברהם נאר צוויי מאל אברהם אברהם ויאמר הנני ויאמר אל תשלח ידך דאס הייסט אז אונז דארפן פארשטיין אז דא געשעט עפעס א מעשה וואס איז נישט סתם א מעשה עס איז געשען אין די וועלט אויכעט א מעשה בדיבור. ס'איז דא יעדע דיבור איז דא אזויווי מ'ווייסט נישט, ס'הייבט זיך אן עפעס א שמועס, אברהם, ער זאגט הנני, ס'איז די ריכטיגע וועג פון ענטפערען, דא בין איך, יא, נאכדעם הייבט מען אן צו זעהן צוביסלעך וואס גייט טאקע געשעהן, און ער זאגט אפילו סלאולי את בנך את יחידך, נאר אזויווי שפעטער זאגט אברהם סלאולי, אלהים יראה לו השה, נישט קלאר וואס ער זאגט בכלל, נאר די אייבערשטער זאגט סלאולי, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, פארוואס? כי עתה ידעתי, די גאנצע זאך, די גאנצע מעשה האט געשאפט א געוויסע ידיעה, אונז ווייסן, נישט נאר די אייבערשטער ווייסט נאר אונז ווייסן אויכעט. וואס פאר א סארט מענטש איז געווען דעי אברהם אבינו? און וואס שטייט פונקטליך כי ירא אלהים אתה? דו ביסט א ירא אלהים? זייער אינטערעסאנט אז די זעלבע שורש ירא, דו האסט מורא פון גאט, און ס'דא אויך דו זעהסט גאט. און אויף דעם זאגט אברהם, שפעטער, דאס איז נאך איינע פון די זאכן וואס אונז לערנען, די צווייטע זאך וואס קומט ארויס פון די עקידה, ויקרא אברהם את שם המקום הוויה יראה, אז דא זעהט גאט, דא זעהט מען גאט, אשר יאמר היום, היינט, עד היום זאגט מען אויף די פלאץ, אויף די מקום, בהר הוויה יראה, אין די בארג טרעפט מען די אייבערשטער, עקטשעלי זעהט מען, און ס'זעהט אויס, לויט ווי ס'זעהט אויס אין דברי הימים, אז דאס איז די מקום המקדש. דאס הייסט א יעדע פלאץ אברהם אבינו איז געווען אונז לערנען דאך אין יעדע סדרה דא איז געווארן פון דעם א מקום קדוש און געגאנגען אין שכם ויבן מזבח להשם הנראה אליו אפילו לעצטע וואך די לעצטע פרשה ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם השם ס'איז געווארן עפעס א אשל און איז אלעס געווען קריאת בשם השם ס'איז נאך אלס גערעדט דא איז געווארן א נייע פלאץ זיי געזען גאט עס איז שוין געווען פריער ביי השם הנראה אליו אבער זעט אויס אז נישט נישט אזוי קלאר נישט אזוי זיכער. און האבן געמאכט א מקום אשר יאמר היום עד היום זאגט מען אויף קיין איין מזבח פון אברהם אבינו שטייט נישט אז עס איז עד היום הזה דאס איז די איינציגסטע פלאץ וואס אברהם אבינו האט מקדיש געווען דאס איז עד היום הזה זאגט מען נאך אויף די בארג נישט מען זאגט וואס זאגט מען בהר הוי"ה יראה דאס איז נישט נאר געזאגט נאר דארט קען מען זען אויכעט גאט איז האבן מיר די צוויי זאכן פון די עקידה עס איז געווארן קלאר כי ירא אלהים אתה, דאס איז די זאך וואס מען האט נישט געוואוסט באמת ביז יעצט, ס'שטייט נישט קלאר קיין זאך ביז יעצט, וואס איז געווען די מעלה פון אברהם אבינו אליין, יעצט זעט מען כי ירא אלהים אתה, און וויאזוי ירא אלהים ולא חשכת את בנך, און צווייטנס פון דעם איז געווארן די פלאץ, דאס איז איינע פון די עיקר זאכן פון יעדע פרשה אין בראשית וואס מען נעמט אן פלעצער לדורות, און פון דעם ווערט א דריטע זאך וואס דאס איז בעצם די שטערקסטע סיום פון אלע פרשות, כי יען אשר עשית, קומט א ברכה, כי ברך אברכך, די ברכה וואס מען האט דיר צוגעזאגט אין לך לך ואברכך, יעצט איז עס באמת חל געווען, ס'איז געווען קלאר אויף די זון און אויף די פלאץ און אין די לאנד, און איך וועל דיך געבן ארבה את זרעך, און די צווייטע זאך, וירש זרעך את שער אויביו, וועסט האבן וואו צו וואוינען, און דא איז א נייע זאך שטייט שער אויביו, זעט אויס אז ביז ס'איז געווען צוגעזאגט פאר אברהם ארץ ישראל, איז דאך אבער געווען הכנעני אז בארץ, יעצט איז מען מחדש אז מען זאל געבן טאקע פאר זיינע קינדער די כח צו כובש זיין ארץ ישראל מיד די וואס זענען געווען. ביי זיי אין ארץ ישראל ביז יעצט, יעצט אחרי הדברים האלה און נאכדעם אויך, אפשר נאך אלעס, גייען אונז צוריק תולדות תרח אונז געדענקען סוף פרשת נח, תרח האט געהאט דריי קינדער, נחור, הרן און אברם, נחור און הרן האבן געהאט קינדער, הרן האט געהאט א זון לוט, מ'האט שוין גערעדט וועגן דעם, אברם האט געהאט א ווייב שרה וואס האט נישט געהאט קיין קינדער, פארדעם האט זי געהאט קינדער, אונז ווייסן דאך די גאנצע מעשה, וואס איז מיט נחור? און די תורה האט נישט פארגעסן און נחור האט געהאט גם היא די מלכה וואס ער האט גענומען האט געהאט אויך קינדער לנחור אחיך און אברהם אבינו רעכנט דא אויס שטייט ויגד לאברהם לאמר מסתמא צו האבן אכט קינדער נעמט א שיינע פאר יאר וואס ער ווייסט נישט פונקטליך ווען האט אברהם אבינו אויסגעפונען ס'נאר אנגעקומען די מעסעדזש ממש יעצט נאך די עקידה אפשר איז דאס נאר אויף א עפעס א סיבה ס'שטייט אזוי מסתמא האט ער שוין אפשר געוויסט פארדעם אבער דאס איז די וועג וואס די תורה לייגט אראפ די תולדות תרח ענדיגט זיך די תולדות תרח ער האט געהאט די אכט קינדער.